ג' חלקים מהשיחות לצבאות השם, כ' שבט תשמ"א און מ'קען זיך פרעגן די שאלה וויאזוי קען איין און איינציג אידישער קינד בשעת ס'איז דא אזא מין גרויסע וועלט און אפילו ווען ער קלייבט זיך צוזאמען מיט נאך קינדער און אסאך קינדער וויאזוי קענען זיי אייננעמען די גאנצע וועלט און איבערמאכן די גאנצע וועלט און צוגרייטן איר אז זי זאל זיין צוגעפאסט צו משיח'ס קומען, איז דאס ווי מ'האט געזאגט מערערע מאל אז תורה גיט א הוראה און אן אנווייזונג און אן ענטפער אויף אלערליי שאלות וואס מען האט, און בפרט אט דער חלק אין תורה וואס מ'האט ערשט דא געלערנט, וואס אט אזוי אויכעט האט מען ערשט דעם שבת נעכטן בייטאג געלערנט אין דער תורה אז דער אייבערשטער זאגט יעדער אידן בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך, טייטשט אפ תורה שבעל פה. וואס איז דאך דא אסאך מסיכתות, און די ערשטע מסיכתא פון תורה שבעל פה וואס זי ווערט אנגערופן ברכות, אז דארט רעדט זיך וויאזוי דער אייבישטער בענטשט אידן און וויאזוי די אידן גיבן ברכות, זאגן ברכות צו דעם אייבישטן פאר יעדער עסן און פאר יעדער טרינקען, און וואס גלייך ביים אויפשטיין. קריאת שמע מיט ברכות און בשעת איידער מען גייט שלאפן אויכעט תפילת ערבית אויכעט מיט אירע ברכות איז אין דער ערשטער מסכתא וואס זי ווערט אנגערופן ברכות און אין דעם ערשטן פרק פון דער מסכתא און אין דער ערקלערונג אויף דער ערשטער משנה פון דער מסכתא. ערקלערט אונז תורה דעם אינהאלט פון אט דעם פסוק, אז עס שטייט וברכתיך, איך וועל דיר בענטשן, לשון יחיד, דאס מיינט מען אפילו ווען ער לערנט תורה איין א איין און איינציגער קינד, בענטשט אים דער אייבערשטער, און ניט ער בענטשט אים ווי אן אנדער קאמאנדיר אין טשיף. אז דער קאמאנדיר אין טשיף געפינט זיך ביי זיך אין זיין ארט, און די סאלדשערס געפינען זיך אט דארט וואו מען דארף פירן די מלחמה, זאגט דער אייבישטער אז זיין הנהגה איז גאר אן אנדערע, און אבוא אליך, דער אייבישטער קומט צו גיין צו יעדער אידיש קינד בשעת ער פירט מלחמה מיטן יצר, און פירט מלחמה מיטן יצר פון א צווייטע שטאט און פון דער גאנצער וועלט, קומט צו גיין דער קאמאנדיר אין טשיף דער אייבישטער אליין, און קומט צו גיין אליך לשון יחיד, אפילו ווען ער איז איין און איינציגער, און ניט נאר ער איז מיט אים צוזאמען און האט אויכעט מלחמה צוזאמען ווי דער קינד האט מלחמה, נאר וברכתיך, דער אייבערשטער בענטשט אים אין אלע זיינע זאכן, אנהייבנדיג ער זאל האבן א גרויסן ניצחון אין דער מלחמה, און זאל זיין געבענטשט ער זאל זיין געזונט, און דער פאטער מיט דער מוטער זאלן האבן פון אים אסאך אמת'ן נחת, און ער זאל האבן א גוטע ווירקונג אויף דער גאנצער הויז.

און מיט אלע מדינות און מיט אלע גאווערנמענטס און מיט אלע וואס געפינען זיך מיט אלעם וואס געפינט זיך אין וועלט, קומט ספעציעל צו דעם סאלדזשער אלס א יחיד אפילו און בענטשט אים. דאס איז וואס מען לערנט אפ פון דער תורה וואס מען האט געליינט און געלערנט דעם שבת פון ווען מיר פון וועלכן מיר קומען. ס'איז אבער זיכער אויכעט דא אן אפלערנונג פון דער תורה וואס איז פארבונדן במיוחד ספעציעל מיט היינטיגן טאג, וואס דעמאלט הייבט זיך אן גלייך דער ערשטער פסוק אין דער חלק פון תורה,

אז די משפטים דארף זיין תשים לפניהם, אז די אלע געזעצן פארבונדן במיוחד מיט סאלדזשערס און מיט צבאות השם, זעלבסטפארשטענדליך דארף דאס זיין אין אן אופן פון תשים לפניהם, כשולחן ערוך לאכול, אז דאס איז צוגעגרייט פאר זיי אז זיי קענען דאס גלייך נוצן, און פונקט אזוי ווי דורכ'ן עסן שטארקט דאס דעם געזונט פון דעם גוף, אזוי אויך דורכ'ן עסן אין רוחניות, דורך תורה עסן, שטארקט דאס דעם געזונט פון דער נשמה פון יעדער אידן, און ספעציעל די נשמה פון א אידן וואס ער האט א ספעציעלע שליחות פון דעם אייבערשטן, מלחמה האבן, זיין מלחמה, דעם אייבערשטנ'ס מלחמה אנטקעגן דעם יצר דורך דערויף וואס ער ווערט א טייל פון דעם אייבערשטנ'ס צבא, און ווי געזאגט פריער אז דער קאמאנדיר אין טשיף גייט מיט אים צוזאמען און זאגט אים דורך זיין תורה וויאזוי ער זאל זיך פירן, ספעציעל דורך דעם ארדער אוו די דעי. דורך דעם חלק תורה פון דעם טאג, און גיט אים דערביי וברכתיך די ברכה, ער זאל פארשטיין דעם ארדער און זאל אים אויסנוצן ווי ס'דארף צו זיין, און אויסנוצן אין א געבענטשטן אופן, ווארום ער האט אויף דערויף דעם אייבערשטנ'ס ברכה. און אט דארט טייטשט אפ רשי וואס מיינט תשים לפניהם, אז די אלע זאכן וואס זענען פארבונדן מיט משפטים, מיט די רולינגס און מיט די אנווייזונגען פון דער תורה, זענען ביי אים אזוי קלאר, און זענען אזוי קלאר פאר די אלע וואס ארום אים, פונקט אזוי ווי ווי מען זעט אויפ'ן טיש, וואס מען דארף עסן די מיל כדי מען זאל האבן א געזונטן גוף, איז דאס צוגעגרייט און שטייט שוין אויפן טיש און ס'איז שוין גרייט אויף צום עסן, מען דארף מער נישט ווי אויסנוצן אנהייבן טון דעם ענין עסן בפועל, אזוי איז אויכעט בשעת א סאלדזשער א איש צבא באקומט אן אנווייזונג פון דעם אייבערשטן אויף מלחמה האבן מיטן יצר דורך דערויף, וואס ער איז א איד און פירט זיך ווי א איד דארף זיך פירן, דארף דאס ביי אים זיין קלאר, זיין אויפפירונג, אז מען זאל גלייך דערקענען אז דאס איז א אידיש קינד, און אז מען פרעגט אים וואס, וואס איז ער, אדער מען פרעגט דער מיידעלע וואס איז זי, ענטפערן זיי גלייך אז זיי זענען א אידיש קינד. און זיי געהערן צום צבא השם, און בשעת מען פרעגט ביי יעדערע פון זיי, ביי זיי זעט מען דאס קלאר אז איר געהערט צו צבא השם, נעמט א אינגעלע גלייך ארויס און באווייזט די ציצית, וואס דאס איז א קלארער באווייז און אן עדות אז ער געהערט צו צבא השם, און די מיידעלע זאגט גלייך אויף אויסווייניג. דעם שמע ישראל הוי' השם אלקינו השם אחד, וואס וואס זי קען דאס אויף אויסווייניג און זי זאגט דאס מיט א לעבעדיגקייט אז מ'זעט אז דאס איז אז זי לעבט דערמיט, און זאגט אויכעט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, אז דער וואס פרעגט איר פון וואנעט ווייס מען אז זי איז א אידיש קינד, און פון וואנעט ווייס מען אז זי געהערט צו צבא השם, זאגט זי גלייך אויף אויסווייניג אז בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, אז פון אנהייב אן, פון דעם ערשטן טאג און שעה אן, האט דער אייבישטער באשאפן די אלע הימלען, און די גאנ אלע די גאנצע ערד, מיט אלס וואס געפינט זיך אין די הימלען און די ערד, און דערמיט איז פארשטאנדיק, אז ער גייט אין צבא השם ווארום שמים וארץ געהערט וואס איז באשאפן געווארן און געהערט צו דעם אייבערשטן, און ער גייט אפשלאגן און מבטל זיין מנצח זיין. דעם יצר וואס וויל דאס באהאלטן אז מען זאל דאס ניט דערקענען אז דארט איז דער באלעבאס דער אייבישטער, יעדע מיידעלע און די אינגעלע זיי זענען מכריז און געדענקען דאס אויף אויסווייניג און זאגן דאס אויף א קלארן אופן כשולחן ערוך, דאס איז אנגעגרייט און קלאר אנגעוויזן וואס דאס מיינט. אז דער אייבערשטער איז דער איינציגער בעל הבית פון אלע הימלען און דער ערד און את השמים ואת הארץ, אלץ וואס געפינט זיך אין זיי,